ברוך השם, מסכת סוכה, דף ט"ז, עמוד א'. די זעקסטע שורה. פון אויבן. גופא, מיר האבן פריער געלערנט, אמר רב אבא בר טביומא, רב אבא דער זון פון טביומא האט געזאגט, סככה, ער האט געלייגט דעם סכך אויף דער סוכה, בבלאי כלים, מיט אלטע כלים. פסולה איז עס פסול א סכך. סכך האט ער געלייגט מיט אלטע מלבושים. פרעגט די גמרא מאי בלאי כלים, וועלכע כלים מיינט ער דאס? ס'איז דאך א דבר פשוט, א אלטע מלבוש אז מ'לייגט אויף סכך איז זיכער נישט מער קיין כשר'ע סכך, ס'איז דאך מקבל טומאה. אמר אביי, האט אביי געזאגט דא רעדט מען מטלניות אזוין שטיקל שמאטע, שאין בהן וואס די שמאטעס האבן נישט, שלוש על שלוש, ס'איז נישט קיין דריי אצבעות אויף דריי אצבעות, דלא חזיין ס'איז נישט ראוי לא לעניים ולא לעשירים, די גמרא זאגט. אויף א אנדער ארט, אז א מלבוש, א שטיקל מאטריאל, אויב ס'איז נישט, ס'איז דריי אצבעות אויף דריי אצבעות, אבער ס'איז נישט קיין דריי טפחים אויף דריי טפחים, איז א עושר רעכנט זיך מיט דעם נישט, לגבי אים הייסט עס נישט קיין מלבוש, אבער לגבי ארעמאן הייסט עס א מלבוש, פארוואס? ער קען עס נוצן ווען ער דארף האבן א לאטע. א טלאי קען ער דאס אויך אוועק לייגן. דאס איז אויב ס'איז אויב ס'ווינציגער ווי דריי טפחים אויף דריי מערער ווי דריי אצבעות אויף דריי אצבעות. אבער דא רעדט זיך אז ס'איז נישט ס'איז נאך ווינציגער ווי דריי אצבעות אויף דריי אצבעות דעמאלט איז נישט ראוי לא לעניים ולא לעשירים. קומט דאך אויס אז יעצט דא איז די זאך נישט מקבל טומאה נאר וויילע פריער דאך דאס געווען א חלק.

שיפא און גמי איז אַזוין סאָרט מין גראָז, שיריה, אַז ס'איז פֿון דעם עפּעס איבערגעבליבן, ס'איז געוואָרן צעריסן, ס'איז עפּעס איבערגעבליבן, אף-על-פּי שנפֿחתו מכשיעורה, כאָטש יעצט איז עס ווינציגער ווי דער שיעור איז, ביי אַ ראָגאָזשע אַז ס'זאָל מקבל זיין טומאה, איז דער שיעור זעקס אצבעות די לענג און זעקס אצבעות די ברייט, די מינימום. יעצט דא האט עס ווינציגער פון דעם שיעור דאך וויילע פריער דאך איז געווען צוזאמען מיט א גרויסע זאך איז דער דין אין מסככין בהן טאר מען דאס נישט מאכן קיין סכך און מען רעדט זיך אז די מחצלת איז פריער געווארן געמאכט אויף זיצן ווייל אויב די מחצלת איז געווען פריער געמאכט אויף סכך איז דאך די גאנצע מחצלת איז דאך אויכעט כשר פאר סכך יעצט מחצלת הקנים, אויך אזא איין סארט ראגאזשע פון שטעקעלעך, גדולה א גרויסע, סתם מאכט מען דאס נישט אויף צו זיצן, נאר מען מאכט דאס אויף סכך, מסככין בה, מעג מען דאס מאכן פאר סכך. קטנה, א קליינע, אין מסככין בה, ווייל א קליינע מחצלת קנים איז געמאכט מען זאל אויף דעם זיצן, איז עס מקבל טומאה. רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר זאגט. אף היא, אויך א גדולה מקבלת טומאה איז מקבל טומאה דעריבער ואין מסככין בה, טאר מען דאס נישט מאכן פאר קיין סכך ווייל ער האלט אז סתם מחצלת קנים אפילו דעמאלט ווען זי איז א גדולה איז געווארן געמאכט מען זאל אויף דעם ליגן נישט אויף סכך, אויב ס'בפירוש געווארן געמאכט פאר סכך איז אפילו קטנה איז אויך גוט. אויב ס'איז באפירוש געווארן געמאכט אז מ'זאל אויף דעם ליגן, איז אפילו א גדולה אויך נישט. דא איז זייער מחלוקת בסתם. בקטנה איז נישט קיין מחלוקת, אלע האלטן סתם מחצלת קנים קטנה אויף זיצן. ביי גדולה איז א מחלוקת. לויט'ן תנא קמא סתם גדולה מאכט מען אויף סכך, און רבי אליעזר זאגט אז סתם גדולה איז געווארן געמאכט מ'זאל אויף דעם ליגן. אין דער משנה האט מען געלערנט החוטט בגדיש. עס איז געווען א גרויסער בארג מיט בינטלעך פון שטרוי, האט ער פון אונטן אוועקגעשלעפט די בינטלעך, און א און האט ער דאך שוין א פארטיגע סוכה, שטרוי איז דאך כשר'ע סכך, דאך זאגן מיר אז אינה סוכה, ס'איז נישט קיין סוכה. אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, לא שנו, דער דין איז נישט געווארן געלערנט, אלא שאין שם חלל טפח במשך שבעה. אז אין א חלל וואס זיבן די לענג און זיבן די ברייט איז די שטרוי פון פריער ווען מ'האט עס אוועקגעלייגט נישט געווען קיין פרייע ספעיס די הויעך א טפח דעמאלט זאגן מיר אז ס'איז פסול, זאל טאקע זיין אז די סוכה דארף נישט ווערן געמאכט לשם מצוות סוכה, אבער איך דארף די תורה זאגט דאך תעשה איך דארף מאכן סכך. דא האב איך נישט געמאכט דעם סכך ווייל ס'פריער געווען נאר א גאנצע בארג מיט שטרוי און און ס'געווארן פון זיך אליין איז דא דער פסול תעשה ולא מן העשוי אבל יש שם חלל טפח במשך שבעה אויב אין די לענג און די ברייט איז שבעה און די הויעך איז געוועזן גלייך א טפח הרי זו סוכה איז דאס א סוכה ווייל דער שיער אז ס'זאל הייסן א אוהל לגבי טומאה האמער דאך געלערנט וויפיל איז דער שיער א טפח. הייסט עס איז געוועזן א אוהל א סכך איז געוועזן נאר וואס דען ס'האט נאר געפעלט אין די ווענט דער פסול וואס מיר זאגן תעשה ולא מן העשוי דאס איז דווקא אין סכך אבער נישט אין די ווענט האבן מיר דאך פריער געלערנט אז די סוכה איז נישט געווען הויעך קיין צען טפחים איז ער האט אינטערגעגראבן ווערט עס כשר איי תעשה ולא מן העשוי דאס האלט מען נישט ווייל די סכך איז דאך דא נאר ס'איז אויסגעווארן די ווענט. תניא נמי הכי, אין א ברייתא האבן מיר אויך אזוי געלערנט ווי רב הונא לערנט פשט אין די משנה, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא החוטט בגדיש לעשות לו סוכה, איינער טוט אונטערגראבן אין גדיש זיך דארט צו מאכן א סוכה, הרי זו סוכה, איז עס א סוכה? איז דאך שווער א קשיא, והא אנן תנן, מיר האבן דאך געלערנט ביי אונז אין די משנה אינה סוכה, ס'איז נישט קיין סוכה. אלא לאו שמע מינה, מוז איך צוקומען כדרב הונא, ווי רב הונא האט געזאגט שמע מינה, אז ס'איז דא א חילוק אז אמאל איז פארהאן און ס'איז יא א סוכה, ווען? אז אויב ס'איז געוועזן במשך שבעה על שבעה איז געווען הויעך א טפח, ווי וועט זיין? אז ער גייט יעצט, ס'איז געווען במשך שבעה על שבעה, איז געוועזן הויעך א טפח, זאגן מיר דאך אז ער קען שוין ארויסשלעפן, צו ווידער צו קען ער מאכן יעצט גרעסער די סוכה אויכעט, אין די ברייט צו קען ער מאכן די סוכה, אין די ברייט קען ער נישט מאכן, ווייל לגבי די ברייט וואס ער וועט גיין מוסיף זיין אויף די סוכה, וועט דאך דארט זיין די תעשה ולא מן העשוי, ער האט א סוכה האט ער, אבער ביי די איבריגע איז דאך נישט קיין סכך. איכא דרמי לה מירמא, אנדערע זאגן אז נישט רב הונא האט געלערנט פשט אויף דער משנה, נאר מכח א קשיא האט רב הונא דאס געענטפערט, ס'איז א גרויסע חילוק, ווען רב הונא זאגט עס אויף דער משנה, איז דער טייטש ער איז אזוי מקובל פון זיין רבין, אבער אויב רב הונא זאגט דאס צו פארענטפערן א סתירה, איז נישט קיין ראיה נאך אז ס'איז אזוי, אפשר יענע ברייתא פארגרייזט ס'דארף שטיין אינה סוכה, אדער אפשר געפין איך א צווייטן תירוץ. זיי האבן אזוי געפרעגט, תנן, ביי אונז אין דער משנה האט מען געלערנט החוטט בגדיש לעשות לו סוכה, אינה סוכה, איז עס נישט קיין סוכה, והא תניא אין א ברייתא האט מען געלערנט הרי זו סוכה, אמר רב הונא, האט רב הונא אויף דעם געענטפערט לא קשיא, כאן בשיש שם חלל טפח במשך שבעה. דארטן זאגן מיר אז ס'איז שוין פריער געווען א סכך נאר ס'האט געפעלט אין די ווענט איז עס א סוכה, כאן אונזער משנה רעדט זיך בשאין שם חלל טפח במשך שבעה אז ס'איז נישט דא קיין חלל טפח במשך שבעה, דארטן זאגן מיר איז דא די פסול פון תעשה ולא מן העשוי. רש"י, אלא שאין שם חלל טפח גובה, ס'נישט דא א חלל טפח הויעך במשך און ס'זאל זיך ציען, אין די ברייט הייסט עס אורך די לענג ורוחב שבעה טפחים כשיעור סוכה, ווי די שיעור פון סוכה איז, ואחר כך הגדיש כל הגדיש על אותו חלל. נאכדעם אויף דעם פאל האט ער געלייגט דעם גדיש, דכשחוטט נעשה שם סכך מאליו, ווייל פריער איז דאך נישט געווען קיין טפח איז דאס נישט געווען קיין סכך, ולא היה עליו שם סכך מתחילה, איז אויף דעם קיינמאל נישט געווען קיין שם סכך, אבל אם יש חלל, חלל טפח אז ס'איז הויעך א טפח אויף דער ברייט פון זיבן אויף זיבן אוהל, איז פריער געווען א אוהל נמצא קומט אויס שם סכך על אותו גדיש, דער גדיש רופט זיך אן סכך. ווייל דאס דעקט צו דעם אויר פון דעם טפח וואס איז דאך דא. און כשחוטט בו מלמטה למעלה, ווען ער טוט אויסגראבן פון אונטן ארויף, עד שמגביה את החלל, ביז ער הייבט אויף דעם חלל לשיעור גובה עשרה, אז ס'זאל זיין די הויעכט צען, אין זו עשייתו, מיט דעם מאכט ער נישט דעם סכך, ווייל דער סכך איז דאך שוין געווען געמאכט פון פריער אויך, שאינו מתקן, ער טוט יעצט נישט. פאריכטן, אלא דפנות, נאר די ווענט, ובדפנות, עס האנדלט זיך ביי די ווענט, לא אמרינן תעשה ולא מן העשוי, דארט זאגט מען נישט תעשה ולא מן העשוי, והרי היא האט עס א זעלבן דין, כסוכה שפחותה מעשרה, א סוכה האב איך, נאר די הויך פון די ווענט איז נישט קיין צען טפחים, וחקק בה, האט אויסגעגראבן להשלימה לעשרה, זאגן מיר אז עס איז נישט דא קיין חיסרון. איכא דרמי לה מירמא, לא מתני זיי האבן נישט געלערנט להא דרב הונא בלשון מיט דעם לשון לא שנו ולפרושי מתניתין אז רב הונא האט אזוי מפרש געווען די משנה אלא נאר רמי מתניתין מירמא אברייתא און מען האט געפרעגט א סתירה פון דער משנה אויף דער ברייתא ודרב הונא אשינויא איתמר רב הונא איז געווארן געלערנט א תירוץ. ברוך השם, מסכת סוכה, דף טז עמוד א', די משנה. המשלשל דפנות מלמעלה למטה, משלשל הייסט ער לאזט אראפ די ווענט פון אויבן אראפ, ער האט אוועקגעשטעלט צוויי שטעקנס און ער טוט קלאפן די ווענט אין די ביידע שטעקנס, די ברעטער זענען נישט שטייעדיג ליגעדיג. האט ער אנגעהויבן צו מאכן די ווענט נישט פון אונטן, נאר האט אנגעהויבן צו מאכן פון אויבן. אם גבוה מן הארץ שלשה טפחים, אויב אונטן דערגרייכט נישט די וואנט ביז דער ערד דריי טפחים, ס'העכער פון דער ערד דריי טפחים איז דא אויר, וואס דאס האבן מיר דאך פריער געלערנט איז דער שיעור, שיזדקר הגדי בבת ראש. איז דער דין פסולה, ווייל מיט דעם אויר וואס מען קען דאך דורכקריכן אונטן, דאס איז מבטל די מחיצה. מלמטה למעלה, וועט זיין פארקערט, ער האט אונטן געקלאפט די ברעטער, און די ווענט האבן נישט דערגרייכט ביזן סכך, ס'דא א פרייער אויר פון דער וואנט ביז דעם סכך, נישט אין דער ברייט, נאר אין דער הויעך, די וואנט געפינט זיך ממש אונטער דעם סכך, נאר וואס דען, עס דערגרייכט נישט ביז דעם סכך, איז דער דין אם גבוה עשרה טפחים, אויב ס'נאר הויעך די וואנט צען טפחים כשרה איז שוין כשר, אפילו עס דערגרייכט נישט צו דעם סכך, ווייל ס'איז א חילוק, אונטן קאן די גדי דורכגיין איז עס מבטל די מחיצה. אבער אויבן איך האב דאך געלערנט ס'איז דא א הלכה פון גוד אסיק אז ס'איז גלייך ווי די וואנט דערגרייכט ביז דארט. רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט כשם שמלמטה למעלה אזוי ווי דאס וואס דו דאך מיר האלטסט דו דאך אויכעט אז די וואנט האט מען אנגעהויבן צו מאכן מלמטה למעלה אויב ס'איז נאר עשרה טפחים איז גענוג כך מלמעלה למטה די זעלבע זאך אז מ'מאכט עס פון אויבן אראפ עשרה טפחים איז גענוג. רבי יוסי האלט אז מחיצה תלויה, א וואנט וואס הענגט אין די לופטן, הייסט אויכעט א מחיצה. רש"י, המשלשל זאגט רש"י, כל מלמעלה למטה קרוי שלשול, ווען מען לאזט עס אראפ פון אויבן אראפ הייסט שלשול, מלמעלה למטה, שהתחיל לארוג המחיצה ער האט אנגעהויבן צו מאכן די וואנט אצל הסכך ביי דעם סכך, ואורג ובא כלפי מטה, און אונטן האט ער איבערגעלאזט פלאץ. שלשה טפחים אויר דריי טפחים ביז דער ערד פסולה, דהיינו דאס איז דער שיעור כדי שיזדקר הגדי בבת ראש אז דער גדי קען דורכקריכן, דאמרן מ'האט פריער געזאגט פסולה, ווי איז מלמטה למעלה אז די וואנט מאכט ער פון אונטן ארויף, שהתחיל האט אנגעהויבן לארוג צו וועבן מלמטה סמוך לקרקע ומגביה ועולה מאכט עס העכער, כיוון שהגביה האט עס געמאכט העכער עשרה צען טפחים כשרה, ואף על פי שלא הגיע לסכך אפילו ער האט נישט דערגריכט צום סכך. רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט כשם שמלמטה למעלה די איז גענוג באריגת יו"ד כך מלמעלה למטה די איז גענוג באריגת עשרה ואפילו גבוה הרבה מן הארץ אפילו ס'איז אסאך העכער פון דער ערד מער ווי דריי טפחים כשרה דקסבר ווייל ער האלט מחיצה תלויה עשרה די מחיצה וואס הענגט אויב די מחיצה איז נאר צען טפחים מתרת איז מתיר. גמרא. פרעגט די גמרא במאי קמיפלגי אין וועלכע סברא קריגט זיך רבי יוסי מיטן תנא קמא? מר סבר רבי יוסי לערנט מחיצה תלויה אז די וואנט הענגט א גדי קאן אונטן דורך קריכן מתרת איז מתיר און מר סבר דער תנא קמא לערנט מחיצה תלויה אינה מתרת אז א מחיצה וואס איז אין די לופט און ס'דא אויר דריי טפחים ביז דער ערד איז נישט מתיר. תנן התם האט מען דארט געלערנט אין עירובין. בור שבין שתי חצרות, איך האב א ברונען צווישן צוויי חצרות, אזוי ווען איך האב צוויי חצרות אז ס'איז דא א טיהר פון איין חצר צו דעם אנדערן חצר וואלט נישט געווען קיין שום פראבלעם, מאכן ביידע חצרות איין עירוב, רופן זיך אן ביידע חצרות ווי איין חצר, ווי איין הויז, קענען אלע אנשעפן וואסער פון דעם בור, אבער דא רעדט זיך אז ס'איז דא א וואנט וואס דיע וואנט טוט אפטיילן ביידע חצרות. און דארט וואו ס'איז דא א וואנט צווישן ביידע חצרות, קען יעדער חצר מאכן א עירוב נאר פאר זיך אליין, אבער טראגן פון איין חצר צו דעם אנדערן חצר קען מען נישט, אז איך וויל גיין אנשעפן וואסער פון דעם ברונעם וואס איז ביי א העלפט איז ער ביי מיר, אבער א העלפט איז ער דאך אין צווייטן חצר, קומט דאך צו מיר אריין יענעמ'ס רשות צו מיין רשות, אין ממלאין ממנו בשבת, טאר מען שבת פון דעם נישט אנפילן, קיינער פון זיי נישט. ווייל די וואסער גייט פון דעם רשות צו דעם רשות, אלא ס'דא א עצה, אם כן עשה לו מחיצה, ער האט געמאכט א מחיצה, אחוץ דער מחיצה וואס טוט אפטיילן די ביידע חצרות, דארף מען מאכן נאך א מחיצה עשרה טפחים, די מחיצה זאל זיין הויעך צען טפחים, בין מלמעלה ובין מלמטה, צי די מחיצה זאל זיין מלמטה, מלמטה די טייטש איז נאנט צו דעם וואסער, למטה מיינט מען נישט דווקא אין וואסער, העכער פון דעם וואסער. בין בתוך אוגנו, אפילו די מחיצה איז נישט ממש העכער פון וואסער נאר אסאך העכער, נאר דאס געפינט זיך אוגנו, ווי איר ווייסט ווי ס'איז ביי א טייך איז די די ווענט פון דעם טייך, די וואסער געפינט זיך נישט ביז דעם ברעג אויף אנדערע ערטער ביי דעם ברונעם וועל מיר זאגן אוגנו רופט זיך אן דא אויב עס איז וואס גייט ארום די ווענט אבער עס מוז זיין אין די ווענט איז ווען לכאורה דארף זיין בעסער מלמטה איז דאך בעסער מלמטה איז דאך עס ממש לעבן די וואסער לערנט דער תנא קמא אז ס'איז נישט קיין חילוק וויאזוי ער מאכט עס נאר דער עיקר איז עס דארף זיין געמאכט בתוך אוגנו פארוואס דעמאלט איז קונטיג אז די מחיצה איז געווארן געמאכט צוליב די וואסער. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, בית שמאי אומרים, די בית שמאי זאגן, מלמעלה, ס'מוז נישט זיין ממש אונטן נאנט צו וואסער, נאר ס'גענוג מלמעלה אויכעט, אויב ס'איז נאר בתוך. אוגנו, ובית הלל אומרים און די בית הלל זאגן מלמטה, די בית הלל זענען מחמיר, די בית הלל זאגן אז עס מוז זיין דווקא נאנט צו דעם וואסער, אבער ביידע האלטן אז עס מוז זיין אינעווייניג אין דעם אוגן, נאר מען קריגט זיך אין דעם אוגן אליין, קען דאך זיין גלייך העכער פון וואסער, און עס קען זיין אין די לופטן, אבער וואס זעהן מיר דא אויך? א מחיצה תלויה איז א גוטע מחיצה, אבער דאס האט מען נאר מתיר געווען ביי מים דעם דין מחיצה תלויה, דאס האבן מיר דאך געלערנט אין גמרא האבן מיר געלערנט אז מען איז אויף א שיף און מען דארף אנפילן וואסער פון דעם ים, איז דער ים האט דאך א דין פון כרמלית און די שיף האט א דין פון רשות היחיד, האבן מיר געלערנט מאכט מען א פלאטפארם ארויס פון די שיף און מען מאכט דארטן א לאך וואס איז ד' טפחים על ד' טפחים און מען מאכט דארט א ווענטל פון. צען טפחים די הויעך, רופט זיך אן גלייך ווי די ווענטל איז ביז אראפ, כאטש ס'איז מחיצה תלויה, נאר ביי מים איז מען מתיר מחיצה תלויה. אמר רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט, ער זאגט אז מ'דארף גארנישט נישט מאכן קיין מחיצה, דא רעדט זיך דאך אז די ביידע חצרות האבן זיך אפגעטיילט מיט א מחיצה, לא תהא מחיצה גדולה מן הכותל שביניהם, די מחיצה וואס ווערט געמאכט וועגן די מים איז נישט גרעסער צוליב פון דעם כותל שביניהם, ווייל רב יהודה לערנט אז כאטש די וואנט וואס איז געמאכט אין חצר איז נישט געווארן געמאכט וועגן וואסער, און ס'איז דאך מחיצה תלויה לגבי דעם וואסער, דאך איז עס מתיר בחצרות יעדן יעדן זאך. איז לויט דעם תנא קמא איז אויסגעקומען מחיצה תלויה נאר מתיר וועגן וואסער, און רב יהודה זאגט אפילו עס איז נישט קענטיג מ'האט געמאכט די מחיצה תלויה וועגן וואסער איז עס אויך מתיר. נאך רבי יהודה פארשטייט מען פארט צייטן. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, האט רבה בר בר חנה געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, רבי יהודה בשיטת רבי יוסי אמרה, רבי יהודה וואס ער זאגט דא א. אז לא תהא מחיצה גדולה מן הכותל שביניהם, האלט די זעלבע שיטה רבי יוסי פון אונזער משנה, דאמר וואס רבי יוסי זאגט ביי אונז אין דער משנה, מחיצה תלויה מתרת, א מחיצה תלויה איז מתיר. זאגט די גמרא ולא היא, עס איז נישט קיין ראיה, לא רבי יהודה סבר לה כרבי יוסי, נישט רבי יהודה האלט ווי רבי יוסי אז א מחיצה תלויה זאל מתיר זיין אין סוכה, ולא רבי יוסי סבר לה כרבי יהודה, אז ס'זאל מתיר זיין די מחיצה וואס איז צווישן ביידע חצרות די וואסער פון בור. פארוואס? לא רב יהודה סבר לה כרב יוסי, רב יהודה מוז נישט האלטן ווי רב יוסי. עד כאן לא קאמר רב יהודה התם, ווען זאגט רב יהודה זיין דין אז מחיצה תלויה איז מתיר? אלא בעירובי חצרות דרבנן, דארט וואס איך טאר נישט ברענגען די וואסער פון איין חצר צו דעם אנדערן אן עירוב, איז דאך עס נאר אסור מדרבנן. ווייל מדין תורה דאך נאר דער איסור מרשות היחיד, לרשות הרבים, און דארטן נאר וואו עס האנדלט זיך א איסור דרבנן, לערנט רב יהודה אז מחיצה תלויה איז מתיר, אבל הכא סוכה דאורייתא, לא, ביי סוכה דאורייתא וועט רב יוסי אויך האלטן אז מחיצה תלויה איז נישט מתיר, יעצט ולא רב יוסי סבר לה כרב יהודה, נישט רב יוסי האלט ווי רב יהודה, עד כאן לא קאמר רב יוסי הכא, ווען זאגט ביי אונז רב יוסי? בסוכה אז מחיצה תלויה איז מתיר אלא נאר בסוכה דמצוות עשה סוכה איז נאר א מצוות עשה אבל שבת דאיסור סקילה ביי שבת קען דאך זיין אמאל די מלאכות פון שבת איז דאך דא א איסור סקילה איז אפילו די זאכן ווי דער איסור טלטול כאטש דאס איז דרבנן לא איז נישט אזוי די דין ווייל מיר האבן א כלל כל מה דתיקון דרבנן כעין דאורייתא תיקון, ממילא איז די איסורים דרבנן פון שבת זענען הארב אזוי ווי די איסורי תורה פון שבת, דעריבער וועט זיין בסוכה וועט עס מתיר זיין און דארטן נישט. ואם תאמר, אויב אזוי אז דו זאגסט רב יוסי האלט נישט ווי רב יהודה אין שבת, נאר רב יוסי האלט אז ביי שבת מחיצה תלויה איז נישט מתיר, מעשה שנעשה בצפורי, מיר וועלן באלד דערציילן א מעשה אז אין צפורי האט מען מתיר געווען צו טראגן דורך א מחיצה תלויה, און מיר ווייסן דאך אז רבי יוסי איז געווען דער ראש ישיבה פון צפורי, און דו זאגסט דאך אז רבי יוסי זאגט אז ס'איז נישט גוט ביי שבת מחיצה תלויה, זאג איך, על פי מי נעשה? לא על פי רבי יוסי, רבי יוסי האט שוין דעמאלט נישט געלעבט, אלא על פי רבי ישמעאל ברבי יוסי, דעמאלט איז שוין געווען זיין זון. ומאי מעשה? וואס פאר א מעשה איז דאס געוועזן וואס מ'האט געוואוסט צו דערציילן אז מ'האט מתיר געווען מחיצה תלויה? דכי אתא רב דימי אמר, ווען רב דימי איז געקומען האט ער דערציילט, פעם אחת, איינמאל, שכחו, מ'האט פארגעסן, ולא הביאו ספר תורה מערב שבת, ערב שבת האט מען נישט געברענגט די ספר תורה אין שול, דער סדר איז געוועזן מען האט באהאלטן די ספר תורה נישט אין שול צוליב די גויים, האט מען פארשטייט זיך אוועק געלייגט די ספר תורה אין א הויז וואס איז געוועזן דערלעבן, איז איין מאל האט מען פארגעסן צו ברענגען די ספר תורה, ממילא איז דא אין רשי צוויי פשטים, איין פשט איז אין רשי. אז די ספר תורה איז געווען אין זעלבן חצר, נאר ס'איז נישט געווען קיין עירובי חצרות, און וואס איז געוועזן? למחר מארגן פירסו האט מען אויסגעשפרייט סדינים על גבי עמודים, ליילעכער דארט אויף די זיילן, און די ליילעכער וואס זענען געהאנגען דערלופטן וואס איז געווען מחיצה תלויה, דאס האט פונקט אזוי אפגעטיילט, די שול מיט דעם הויז ווי ס'איז געווען די ספר תורה, ווייל די ספר תורה איז געווען אין אזא איין הויז וואס איז געווען נאנט צו דער שול, און דורך די ליילעכער איז געווארן אפגעטיילט והביאו ספר תורה וקראו בו, מען האט געברענגט א ספר תורה און מען האט אין דעם געליינט. נאך א פשט איז דא אין רש"י אז מען האט געדארפן האבן די סדינים אין די מבוי, ס'איז אזוי, אין דעם חצר איז געוועזן נאר די שול. מער נישט, און אנטקעגן ווען מיר זאגן וויאזוי קוקט אויס א מבוי, א מבוי קוקט אויס אין פארעם פון א פארמאכט ווי א חי"ת, דרום, מזרח, צפון איז געווען די מבוי, און מערב זייט איז אינגאנצן געוועזן אפן, איז ביי די ווייטסטן ארט אין די מבוי נאנט צו מזרח, איז אין איין זייט געוועזן דער חצר פון די בית הכנסת, אין די אנדערע זייט איז געווען דער חצר ווי עס איז געווען די ספר תורה, און מען האט נישט געקאנט טראגן דורך דעם מבוי ווייל מען האט נישט געהאט געמאכט קיין שטופי מבואות, מען האט נישט געהאט געמאכט קיין שטופי מבואות. אז יעצט דא אז ס'איז געווען סדינים וואס האבן געהאנגען אין די ברייט פון די מבוי, האבן די סדינים אפגעטיילט אז די שול, די חצר פון די שול, און די חצר וואו ס'איז די ספר תורה איז אפגעטיילט פון די גאנצע מבוי, ממילא האט מען געקאנט איבערטראגן די ספר תורה. אבער זעה איך דאך פון דעם האט זיך פאר דאס איז געווען די מעשה. מ'האט זיך פארלאזט אויף די סדינים וואס זענען געהאנגען אין די לופטן מחיצה תלויה. פרעגט די גמרא, פירסו, מ'האט אויסגעשפרייט דעמאלטס די ליילעכער, סלקא דעתך ווי קאנסטו זאגן מהיכן הביאום בשבת, פון ווי האט מען זיי געברענגט, מ'האט דאך נישט געקאנט ברענגען די ליילעכער. אלא נאר מצאו מען האט געפינען סדינין פרוסין על גבי עמודים, נישט מען האט יעצט אויסגעשפרייט, מען האט געפינען זיי זענען געווען אויסגעשפרייט און זענען געווען הויעך פון דער ערד דריי טפחים, און דאס איז מחיצה תלויה, האט מען דאס מתיר געווען. והביאו ספר תורה וקראו בו. אמר רב חיסדא אמר אבימי, האט רב חיסדא געזאגט פאר אבימי, מחצלת, א ראגאזשע. וויפיל האבן מיר געזאגט איז די שיעור פון די הויעך פון די וואנט פון א סוכה צען טפחים, זאגט ער איך קען אמאל מאכן א וואנט וואס די הויעך פון די וואנט איז נאר פיר טפחים ומשהו, מיר האבן דאך א כלל אז ווינציגער ווי דרײַ איז לבוד. און דער סכך איז געווען הויעך פונקטליך צען טפחים, און איך נעם די ראגאזשע און איך הענג עס אן ממש אינמיט, איז דא צו דעם סכך ווינציגער ווי דריי טפחים זאג איך לבוד, און צו דער ערד ווינציגער ווי דריי טפחים איז אויך לבוד, דאס זאגט ער, מחצלת ארבעה ומשהו מתרת בסוכה משום דופן, אלס א דופן.

ווייסט מען דאך אליין וואס פאר א חידוש טוט ער מיר דערציילן, זאגט די גמרא, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען, חד לבוד אמרינן, ס'פעלט מיר צו מאכן די וואנט איין מאל לבוד זאגט מען, אבער תרי לבוד וואלט איך געוואלט מיינען לא אמרינן זאגט מען נישט, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז מען זאגט צוויי מאל לבוד אויכעט. זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא. דו זאגסט אז איך קאן אמאל מאכן די וואנט זאל זיין גענוג פיר טפחים ומשהו, האמער געלערנט אז וויפיל מוז זיין די מינימום מחצלת שבעה ומשהו מתרת בסוכה משום דופן אז ס'מוז זיין שבעה ומשהו, ווייזט דאך אויס פון דעם איינמאל לבוד זאגט מען מער נישט. ענטפערט די גמרא כי תניא ההיא דאס איז געווארן געלערנט בסוכה גדולה, גדולה מיינט מען וואס איז זייער הויעך, אויב די סוכה איז הויעך דער סכך ליגט. מער העכער ווי צען טפחים דעמאלט דאך קענסטו נישט זאגן קיין צוויי מאל לבוד ווייל עס איז דאך ווייטער די קאפ ווייזט דאך ווייטער ווי דריי טפחים דעמאלט מוז איך האבן א מחצלת וואס איז שבעה ומשהו און אויפגעהויבן פון דער ערד פחות משלושה איי אויבן איז עס הויעך צען טפחים מער ארויף דאס ארט דאך מיר נישט ווייל אויבן דאך מוז דאך נישט דערגרייכן די וואנט ביז דעם סכך ווייל אויבן זאגן מיר דאך גוד אסיק. און מאי קא משמע לן? וואס ווילן מיר דא דערציילן? נישט ווי מיר האבן יעצט געוואלט דא לערנען אז ער דארף עס לייגן ממש אונטן, דאס איז דאך נאך אויך א פשיטא אז איך זאג לבוד, מיר קאנען נישט לערנען ווי מיר האבן דא געוואלט זאגן אז ער גייט מיר דערציילן אז ס'איז שבעה ומשהו, טוט ער עס לייגן דריי ווינציגער צו דער ערד, דעמאלט בלייבט דאך שווער די פריערדיגע קשיא. פשיטא, נאר ער גייט מיר דאס דערציילן אז לייגן לייגט ער עס וואו? אויבן, דמשלשלין דפנות מלמעלה למטה כרבי יוסי, אז ער גייט יעצט נעמען די מחצלת וואס איז שבעה ומשהו, און ער לייגט עס אוועק פחות משלושה סמוך לסכך, האב איך יעצט א מחיצה תלויה, אבער א מחיצה תלויה פון צען, און דאס איז גוט. אמר רב אמי, האט רב אמי געזאגט, פס ארבעה ומשהו, א ברעט וואס די ברייט פון דעם איז פיר טפחים און אביסל, מתיר בסוכה משום דופן, כאטש די שיעור פון דופן סוכה. איז דאך זיבן טפחים, ס'איז גענוג ארבעה ומשהו, ומוקים, איך שטעל עס אוועק בפחות משלושה טפחים סמוך לדופן, ווינציגער ווי דריי טפחים נאנט צו די וואנט, וכל פחות משלושה סמוך לדופן כלבוד דמי, האט א דין ווי לבוד, און לבוד האט מען דאך געטייטשט איז גלייך ווי ס'פארמאכט. מאי קא משמע לן, וואס דערציילט ער מיר? מיר ווייסן דאך אליין אז פחות משלשה כלבוד. זאגט די גמרא הא קא משמע לן, גייט מען דאס פארציילן שיעור משך סוכה קטנה, ווי די מינימום פון א סוכה וויפיל דארף מוז זיין שבעה, זיבן טפחים, ווייל אנדערע לערנען דאך אז די שיעור פון סוכה ד' אמות על ד' אמות, זאגט ער מיר ניין, אז זיבן טפחים איז גענוג. רש"י.